שמואל א', פרק כ"ד. היינטיגע פרק לערנט אונז ווי נאך די מעשה ווען שאול האט געדארפט אוועק גיין ווייל מ'האט אים גערופן זיך שלאגן מיט די פלישתים, איז געווען נאך אמאל וואס האט זיך געטראפן מיט דוד, און דוד המלך האט אים געקענט הרג'נען אבער ער האט נישט, צו יא נאר געשניטן אביסל פון זיין מעיל, כנף מעילו, ס'הייסט די ברעק פון זיין בגד, זיין רעקל. און דעמאלטס האט ער געטראפן שאול און שאול האט בעצם כאילו זיך איבערגעבעטן מיט אים און געזאגט אז ער איז מודה אז דוד דארף זיין די מלך דאס איז די ערשטע פון צוויי מאל וואס די ענליכע מעשה געשעט אונז גייען טרעפן א ענליכע מעשה נאכאמאל שפעטער נאכאמאל וואס דוד המלך גייט האבן געקענט הרג'נען שאול און ער האט נישט דאס איז א וויכטיגע א וויכטיגע יסוד אין דעם מעשה איז וואס איז די מעשה שאול קומט צוריק פון די פלישתים מען האט אים געזאגט אז דוד איז אין מדבר עין גדי מען ווייסט ווי ער איז האט צוזאמענגענומען דריי טויזנט איש בחור ס'הייסט אויסדערוועלטע מענטשן יא רכב בחור אזוי ווי עס שטייט אין פרשת בשלח די פעסטע סאלדאטן, געדענק דוד המלך האט נאר געהאט זעקס הונדערט סאלדאטן סאו שאול המלך האט אסאך מער, און ער גייט זוכן דוד, יעצט פונקט איז ער אנגעקומען און דארט איז געווען גדרות צאן, די פלעץ ווי די שאף פאשן, ס'גייט אהן א מערה, און שאול איז אריינגעגאנגען אין די מערה להסך את רגליו ס'הייסט צו גיין. בית הכסא, און פונקט אין די מערה איז געווען דוד אינעווייניג האבן זיך דארט באהאלטן דוד מיט זיינע מענטשן, שאול האט נישט געוואוסט, ער האט זיי נישט געזען, ער איז אריינגעגאנגען אין די מערה פשוט לעשות צרכיו, און דוד'ס מענטשן זאגן אים, אה, קוק, זעסט, די אייבערשטער האט דיך געשיקט, דיין שונא דא, נעם, טו וואס מען דארף טון. און וואס האט דוד געטון? ער האט אפגעשטאנען, אפגעשניטן די כנף המעיל, די ברעק פון זיין בגד, דאס האט ער געטון, און. אפילו דאס שטייט נאכדעם ויך לב דוד אותו ער האט חרטה געהאט אז ער האט אפילו דאס געטון ס'הייסט אפילו דאס האט ער געטראכט שפעטער ער האט אביסל חרטה געהאט ער זאגט פאר זיינע מענטשן לכאורה האט ער דאס שוין געזאגט פריער חלילה לי מ'טוט נישט אזעלכע זאכן אם אעשה את הדבר הזה לאדוני למשיח השם דאס הייסט הגם שאול איז אים א רודף ער מעג אים לכאורה על פי הלכה הרג'נען דוד המלך האט געהאלטן אז וויבאלד ער איז משיח השם למעשה איז ער א מלך הגם דוד איז אויך משיח השם שאול איז א משיח השם מ'טאר נישט הרג'נען משיח השם אפילו ער רודפ'ט דיך. איז אזוי האט דוד סיי אליינס נאר געטון דאס און מונע געווען פון זיינע מענטשן צו טון עפעס פאר שאול. סא ווען שאול איז ארויסגעגאנגען איז דוד אויך ארויסגעגאנגען נאך אים, עס איז שוין געווען אביסל ווייט זעט אויס, ארויסגעגאנגען נאך אים, געשריגן אדוני המלך, און שאול דרייט זיך אויס, און דוד המלך בוקט, דוד בוקט זיך צו אים, און דוד געבט א מוסר דרשה פאר שאול. ער זאגט אים וואס הערסטו אויס דברי אדם מענטשן זאגן דיך הנה דוד מבקש רעתך דאס הייסט מענטשן בעלי לשון הרע דואג אנדערע מענטשן זיי זאגן דיך וואס זעהסט דאך אז אז ס'איז נישט אמת זעהסט דאך אז די אייבערשטער האט מיך האט דיך געגעבן אין מיינע הענט ביסט געווען אין מערה כ'האב דיך געקענט הרג'נען און כ'האב נישט כ'האב געזאגט ניין ער איז משיח השם איך טו דיר גארנישט און וואס איז די ראיה אז כ'האב דיר געקענט הרג'נען כ'האב נישט דא קוק אויף די כנף המעיל וואס כ'האב דיר געשניטן פון דיר זעהסט דאך אז ביסט געווען בידי איך האב דיר גארנישט שלעכטס געטון אפילו ווען דיך רודפסט מיר, און איך קען דיך הרגען, טו איך עס נישט, משא"כ דו, דו רודפסט מיך, דו ווילסט מיך הרגען, איך האב דיר גארנישט געטון. זאגט אים, נאכדעם, נאכדעם וואס ער ווייזט אים די צדקות כולי, זאגט ער אים אבער, ישפוט השם, דער אייבערשטער וועט נקמה נעמען, דער אייבערשטער, עס איז נישט מיין דזשאב נקמה צו נעמען, מיין ידי לא תהיה בך, זאגט עס דא א משל א קדמוני, א אלטע משל, וואס מען פלעגט זאגן, רשי זאגט שטייט אום רמז אין דער תורה, אבער עכ"פ, משל א קדמוני שטייט מהרשעים יצא רשע, ס'הייסט פון רשעים קומט ארויס שלעכט, אנדערע ווערטער, איך בין נישט קיין רשע, איך וויל נישט טון קיין שלעכטס, הגם ס'קומט זיך דיר זאלסט האבן מיאוס, אבער איך טון עס, טו עס נישט, ס'וועט שוין זיין איינער וואס זאל זיין אזוי ווי די גמרא זאגט מגלגלין חוב על ידי חייב. און נאך א זאך וואס ער זאגט אים, אחרי מי יצא מלך ישראל, אחרי מי אתה רודף, אחרי כלב מת, אחרי פרעוש אחד, דאס הייסט איך בין נישט קיין threat פאר דיך, איך בין עפעס א טויטע הונט, א גארנישט. נאך נאך מיך לויפסטו נאך? וואס וואס גייט דא פאר מיט דיר? ביסט נישט ס'נישט פראפארציאנאל די רדיפה וואס דו רודפסט מיר. איז די אייבערשטער זאל רחמנות האבן די אייבערשטער זאל משפט'ן מיין משפט און איך טוה גארנישט. שוין אז ס'שאול האט געהערט די דרשה די אמת'ע דרשה די הצטדקות פון דוד האט ער זיך מתרגש געווארן און זאגט אה דאס איז הקולך זה בני דוד דאס איז איך הער דא דוד. הייסט ער האט זיך האט אים דערקענט יא ער האט דאך געווען האט דאך ליב געהאט זיינע ניגונים אמאל געווען ביי אים אינדערהיים און האט געוויינט און ער האט געזאגט פאר דוד יא ביסט גערעכט צדיק אתה ממני דו האסט מיר געגעבן אתה גמלתני הטובה און איך האב דיר נאר צוריק געגעבן שלעכטס דו טוסט מיר גארנישט שלעכטס און איך טוה דיר נאר שלעכטס און שאול זאגט איבער וואס ער האט געזאגט דו זעסט דאך היינט אז דער אייבערשטער האט מיך געגעבן ביי דיינע הענט איך בין געווען ביי דיר און האסט מיך גארנישט געטון. זאגט איהם שאול אז די אייבערשטער זאל דיר באצאלן אזוי ווי כי ימצא איש את אויביו ושלחו בדרך טובה אז איינער טרעפט זיין פיינט און ער קען איהם עפעס טוהן ער טוט איהם גארנישט ער שיקט איהם בשלום קומט זיך איהם שכר און נישט נאר דעם איך ווייס אז מלוך תמלוך אז דו וועסט זיין די מלך און די מלכות ישראל וועט זיין פאר דיך איך בעט דיר איין זאך שווער מיר אז ווען דו ווערסט די מלך זאלסטו נישט מכרית זיין אז זאלסט נישט אויסהרג'נען מיינע אייניקלעך מיינע קינדער זאלסט רחמנות האבן אויף מיין משפחה און טאקע אזוי האט דוד געשווארן צו איהם. און שאול איז אהיים געגאנגען, ס'הייסט אויף לפחות פאר די מינוט האט ער טאקע חרטה געהאט פון דעם וואס ער לויפט נאך דוד, און דוד איז געגאנגען צו די מצודה, ס'הייסט די מצודה אין עין גדי צוריק צו וואו זיי האבן זיך געהאלטן.